אין דער משנה האבן מיר געלערנט אז איין מענטש טאר זיך נישט מייחד זיין מיט צוויי פרויען, אבל אישה אחת, אדער איין פרוי קען זיך מייחד זיין מיט צוויי מענער. אמר רב יהודה אמר רב לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין אז אישה אחת מעג זיך מייחד זיין מיט צוויי מענער, אלא בכשרים, ביז זיי זענען כשר'ע, אבל בפרוצים, אויב זיי זענען פרוצים, פארדארבענע, אפילו בבי עשרה נמי לא, אפילו ס'זאל זיין צען אנשים, טאר א פרוי אויך נישט זיין מיט זיי. מעשה הוה מעשה, ס'איז געווען א מעשה והוציאוה עשרה במיטה, צען מענטשן האבן ארויסגעטראגן א אישה אין א מיטה וואס מען טראגט ארויס א מת, אז דאס הייסט אז עס זאל הייסן אז זי איז די מתה, און מ'האט מיט איר געזינדיגט. רשי זאגט ס'איז געווען א אשת איש. איז די מען פרעגט טאקע אויף רשי וואס וואס איז מיין נגיעה צו אשת איש צו נישט, דער עיקר איז דאך אז ס'איז דא אזא איין סארט מציאות אז ס'איז דא א ענין פון פרוצים. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, תדע, א ראיה איך דיר ברענגען אז ביי פרוצים נעמען זיי זיך צוזאמען טון אן עבירה, דמיחברי בי עשרה, ס'נעמען זיך צוזאמען צען מענטשן, וגנבי כשורא, זיי גנב'נען צוזאמען אזא איין באלקן וואס איז מ'קען אים נישט אוועקטראגן ס'מוז זיין צען מענטשן ולא מיכספי מהדדי און זיי שעמען זיך נישט זעה איך דאך בפירוש אז דער דין וואס מיר זאגן א אישה אחת מתייחדת עם שני אנשים פארוואס ווייל איינער שעמט זיך פאר דעם אנדערן דאס איז נאר ביי כשרים זאגט די גמרא נימא מסייע ליה לאמיר ברענגען א ראיה צו רב'ן מיר האבן געלערנט מוסרים לו שני תלמידי חכמים, אויב איינער האט געווארענט זיין פרוי זאל זיך נישט פארבארגן מיט דעם מענטש, ס'איז געוועזן קינוי, נאכהער איז געוועזן סתירה, דארף דער מאן איר ארויפברענגען אין ירושלים, מען זאל איר געבן צו טרינקען דעם מים המאררים, איז מוסרים לו איז די בית דין פון זיין שטאט גיבן אים איבער שני תלמידי חכמים, צוויי תלמידי חכמים זאלן זיין מיט אים אויפן וועג, שמא יבוא עליה בדרך, טאמער וועט ער קומען אויף איר אויפן וועג, און ער און זי איז דאך אסור אויף אים, ווייל די גמרא זאגט דאך אז ס'איז דא א באזונדערע נטמאה

וועט דאך ארויסקומען פון דעם א מכשול אז די שם שמים ווערט אויסגעמעקט לבטלה, ווייזט אויס פון דעם תלמידי חכמים אין, צוויי תלמידי חכמים גיב איך מיט אינשי דעלמא לא, סתם אזוי מענטשן טארן זיך נישט מייחד זיין מיט א פרוי. זע איך דאך פון דעם אז ס'א חילוק פון כשרים ביז פרוצים. זאגט די גמרא פון דא נישט קיין ראיה. שאני תלמידי חכמים, דעריבער גיט מען איבער תלמידי חכמים, דידעי וואס זיי ווייסן לאתרויי ביה, זאלן אים געבן אן התראה אז אויב ער וועט קומען אויף איר וועט דער וואסער נישט בודק זיין. אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה געזאגט פאר רב'ן, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין אז אישה מתייחדת עם שני אנשים אלא בעיר, נאר אין שטאט, אבל בדרך אדער אין וועג, עד שיהיו שלושה, ביז ס'וועט זיין דריי מענטשן, פארוואס? שמא יצטרך אחד מהם להשתין, טאמער איינער דארף, רש"י האט א גירסא, יצטרך אחד לנקביו. און ער וועט זיך דערווייטערן וועגן צניעות, ווען וועט דאך דא איבערבלייבן איינער, ונמצא קומט אויס אחד מתייחד עם הערוה. דעריבער זאגן מיר דארף זיין דריי, אז איינער גייט אוועק בלייבט איבער צוויי. זאגט די גמרא נימא מסייע ליה, מיר וועלן זאגן ס'וועט זיין א ראיה צו רב'ן, מיר האבן געלערנט ביי דעם פריערדיגן די משנה וואס מ'האט פריער אראפגעברענגט, מוסרים לו, מען גיט אים איבער, שני תלמידי חכמים, שמא יבא עליה בדרך. תרי, צוויי תלמידי חכמים גיט מען מיט, ואיהו און דער מאן, הא תלתא, איז דא דריי, זעה איך דאך אז דא וואו עס האנדלט זיך אין וועג דארף זיין דריי. זאגט די גמרא, התם, ס'איז נישט קיין ראיה, דארטן איז די טעם כי היכי דניהוו עליה סהדי, אז אויב יבוא עליה זאל זיין עדות, זאלן עדות זאגן פאר דעם בית דין, וועל איך נישט ברענגען צו דעם אז ס'זאל ווערן אויסגעמעקט די שם שמים לבטלה. רב ורב יהודה. הוו קאזלי באורחא, רב און רב יהודה זענען געגאנגען אויפן וועג, הוה קאזלא ההיא איתתא קמייהו, בעפאר זיי איז געגאנגען א פרוי, אמר ליה רב לרב יהודה, האט רב געזאגט צו רב יהודה, דל כרעיך, הייב אויף דיינע פיס, ס'איז אין אנדערע ווערטער גיי שנעל מקמי גיהנם, פאר דעם גיהנם. אז די פרוי זאל נישט גיין בעפאר זיי. אמר ליה האט ער אים געפרעגט, האט רב יהודה געפרעגט רב'ן, והא מר הוא דאמר, דו האסט דאך געזאגט אז בכשרים שפיר דמי, אז אויב ס'איז כשרים מעגן זיך צוויי אנשים מייחד זיין מיט א אישה, אמר ליה האט ער אים געזאגט, מי יימר ווער זאגט דבכשרים מיינט מען כגון אנא ואת ווי איך און דו, אלא נאר כגון מאן ווער מיינט מען כשרים כגון רב חנינא בר פפא וחבריו, רב חנינא בר פפא און זיינע חברים רב צדוק און רב כהנא, וואס די גמרא דערמאנט פריער דף מ' ווערט דערמאנט פון זיי א מעשה, פון ר' חנינא בר פפא ווערט דערמאנט ער האט געהאט א נסיון, איז ער אריינגעלאפן אויף אזא'ן ארט, וואס אויף דעם ארט אפילו עס זאלן אריין גיין בייטאג צוויי מענטשן וואלטן זיי אויך געווארן געניזיקט, און ער האט איינגעשטעלט דאס לעבן, און די גמרא דערציילט דארט די מעשה אז ער איז ארויס געגאנגען און גאנץ נישט געניזיקט, און די גמרא זאגט דארטן אז די חכמים האבן אים גלייך געזאגט פארוואס איז ער נישט געווארן ניזוק, ווייל דבר עבירה בא לידך וניצלת ממנו, און דעמאלט או אז בא דבר עבירה לידו וניצל ממנו איז עושים לו נס. נאכהער דערציילט דארט די גמרא א מעשה פון זיינע חברים פון רב צדוק'ן אז תבעתיה ההיא מטרוניתא און ווי רשי זאגט דארטן און ער האט זיך נישט געקאנט ארויסדרייען, האט ער געזאגט ער וויל עפעס עסן און זי האט אויסגעהייצט דעם אויוון, איז ער אריינגעגאנגען אין אויוון זיך געוואלט פארברענען, ביז וואנען אז זי האט געזען אז עס איז אים אזוי א, האט זי אים אפגעלאזט, און ביי רב כהנא'ן איז דא א מעשה אז אויך אזא מעשה א נסיון, איז ער ארויפגעגאנגען אויפן דאך און ער האט זיך אראפגעווארפן, און אליהו האט געדארפן קומען אים מקבל זיין, ווי די גמרא פירט דארט אויס אז אליהו האט אים געזאגט אטרחתן ארבע מאות פרסה, אליהו קומט אמאל מיט א גוף מציל צו זיין, נישט אלעמאל איז אליהו דער זעלבער אליהו וואס ער קומט אויף א ברית וואס דארט קומט אריין א ניצוץ, האט ער געזאגט ער איז געווען ווייט פון אים פיר הונדערט פרסות און ער האט געדארפן קומען, און די רופן זיך אן כשרים, אין אמת'ן איז דאך דא דא א צווייטע שאלה, ווי האבן זיי געמעגט גיין מיט א פרוי? רב אליין זאגט דאך פריער אז בדרך עד שיהיו שלושה, דער מהרשא פרעגט עס, זאגט דער מהרשא אז ס'איז געווען נאך מענטשן, אויב אזוי אז ס'איז דא נאך מענטשן איז דאך זיכער נישט דא קיין יחוד, איז דער מאירי רעדט ארום ברייטער אז דא איז נישט געווען קיין ענין פון יחוד כחשש נאר דא געווען א ענין ס'זאל נישט קומען לידי הרהור, דא גייט דאס האט נישט צוטון מיטן דין פון יחוד, ווייל איך מוז דאך זאגן ס'איז געווען אנדערע מיט זיי, ווייל פריער שטייט דאך אין די ערשטע שורה פון עמוד, אמר רבי יהודה אמר רב לא שנו אלא בעיר אבל בדרך עד שיהיו שלושה, מוז איך דאך זאגן אז דא איז געווען נאך א חוץ זיי ביידע. וואס קען זיין איך גיי אן. אבער דאס איז זיכער אז דאס וואס מיר זאגן כשרים איז לאו דווקא ווי רב חנינא בר פפא וחביריו, נאר דער עיקר פון כשרים מיינט מען יעדע איד האט א חזקת כשרות לגבי דעם וואס מיר האבן פריער געלערנט לא שנו אלא בכשרים, כאטש די גמרא האט פריער אראפגעברענגט מוסרין לו תלמידי חכמים איז אויך נישט דער פשט אז כשרים איז דווקא תלמידי חכמים נאר דער עיקר מיינט ער צו זאגן האב איך געלערנט אין די הוה אמינא נישט קיין פרוצים רשי. אמר רב האט רב געזאגט מלקין על היחוד מען גיט מלקות ס'איז מדרבנן גיט מען מכת מרדות מדרבנן אויב איינער האט זיך מייחד געווען, ואין אוסרים על היחוד, מען אסר'ט נישט לערנט רשי א אשת איש אויף איר מאן צוליב יחוד, און תוספות זאגט קומט דאך אויס אז רב זאגט צוויי עניינים, מלקין על היחוד זאגט ער ביי א פנויה, און ואין אוסרין על היחוד זאגט ער באשת איש, ס'נישט דער סדר וואלט איך עס געדארפן ארויסשטיין, לערנט תוספות אז ביידע זאכן גייט ארויף אויף א פנויה, מלקין על היחוד, ואין אוסרין על היחוד אז צו זאגן מען זאל איר אסר'ן צו וועגן יחוד זאל האבן דעם דין זונה זאל נישט טארן חתונה האבן צו א כהן טוט מען נישט אסר'ן. רעדט זיך ביידע ביי א פנויה. אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט לא אמרן אלא ביחוד פנויה, דאס וואס מיר זאגן אז מען גיט מלקות איז נאר ביחוד פנויה, אבל ביחוד דאשת איש לא, דעמאלט קען מען נישט געבן קיין מלקות, שלא תהא מוציא לעז על בניה, מענטשן וועלן זען אז מען גיט מלקות וועלן זיי זאגן פארוואס האט מען געגעבן מלקות ווייל בזמן הזה איז נישט דא קיין מיתת בית דין דעריבער האט מען געגעבן מלקות און אין אמת'ן האט זי געזינדיגט וועט מען מוציא לעז זיין אויף די קינדער וואס האט פריער וועט מען זאגן אז ס'איז אויך נישט קיין כשר'ע מר זוטרא מלקי מר זוטרא האט געגעבן מלקות ומכריז און ער האט אויסגערופן פארוואס גיט ער מלקות נישט ווייל זינתה נאר ווייל יחוד אמר ליה ר' נחמן מפרהטיא לרב אשי מר נמי לילקי ולכריז וואס זאגסטו אז יחוד דאשת איש גיט מען נישט קיין מלקות איז דאך דא א עצה מזאל אויסרופן אמר ליה האט אים רב אשי גענטפערט איכא דשמע בהא אנדערע האבן געהערט אז מען האט געגעבן מלקות ולא שמע בהא, דאס הייסט מענטשן וועלן נאכדערציילן בשעת, איך קען דאך זאגן מען זאל גלייך בשעת מלקות אויסרופן, נו ביידע זאכן, נאר די טייטש איז איינער וועט נאכדערציילן, וועט ער נאר אזוי וויסן זיך טייטשן, וועט ער נאר צו נאר זאגן דאס א, ער קיין ליגנט זאגט ער דאך נישט, ער זאגט זי האט געקראגן מלקות, מער נישט. אמר רב, האט רב געזאגט, מלקין, מ'גיט מלקות על לא טובה השמועה, אויף איינעם גייט ארויס א קול ער טוט עבירות, גיט מען מלקות, דאס רופט זיך אן אויך א לאו, ווייל אל איז א לאו. שנאמר אל בני כי לא טובה השמועה. זעה איך אז ס'איז א ענין אז ס'איז א לאו אויף דעם, מר זוטרא מותיב לה אפסירה על כתפיה, אז עס שטייט מותיב לה האט איר אוועקגעלייגט, די אנדערע איז נישט גורס דעם לה, נאר מותיב האט אוועקגעלייגט אפסירה קען איך טייטשן על כתפיה, אויף זיינע אקסלען. אז עס שטייט לה איז געווען א מעשה ביי א אשה, ער האט אוועקגעלייגט א אפסר, אפסר רופט זיך אן א צוים וואס מען טוט מיט דעם צוימען א בהמה, ומקרי ליה, און ער האט אויסגערופן אל בני, כדי מענטשן זאלן וויסן אז פארוואס גיט מען מלקות פאר לא טובה השמועה. מ'האט געגעבן, מענטשן האבן גערעדט, געטאן אזעלכע זאכן וואס דאס האט געברענגט אז מענטשן זאלן רעדן אז זי פירט זיך אויף פריצות'דיג. אמר רבה, האט רבה געזאגט, בעלה בעיר, אז דער מאן איז דא אין שטאט, אין חוששין משום יחוד. איז רש"י טייטשט אין חוששין משום יחוד אז מען גיט נישט קיין מלקות און מען זאל אויסרופן אזוי ווי מר זוטרא האט פריער געזאגט, מען גיט נישט קיין מלקות פון בעלה בעיר, ווייזט אויס פון דעם א אז דער איסור יחוד איז פארהאנען אפילו בעלה בעיר אויכעט. אבער תוספות זאגט. אז בעלה בעיר אין חוששין לה משום יחוד ס'איז די טייטש, אז קיין איסור איז אויך נישט דא, דאס טייטשט תוספות אז נישט ווי רש"י לערנט אין חוששין משום יחוד אז מען גיט נישט קיין מלקות ווייזט אויס א איסור איז דא, נאר ס'איז קיין איסור נישט דא. אמר רב יוסף האט רב יוסף געזאגט פתח פתוח לרשות הרבים, אין חוששין משום יחוד, דאס וואס שטייט פתח פתוח איז מיינט מען נישט דווקא די טיר איז אפן, דער עיקר מיינט מען אז ס'איז נישט פארשלאסן, און אפילו ווען מען פירט זיך דא אז ס'איז פארשלאסן, אבער אויב ס'איז דא מענטשן וואס האבן שליסלען וואס זיי קענען אריינקומען, איז אויך נישט דא דער איסור פון יחוד. רב ביבי איקלע לבי רב יוסף, רב ביבי איז געקומען צו רב יוסף'ן, בתר דכרך ריפתא נאכדעם ער האט געגעסן, און ער האט געגעסן אויבן אויף א העכערן פלאר, אמר להו האט ער געזאגט צו זיי, שקולו דרגא נעמט אוועק די לייטער מתותי ביבי, מען זאל צונעמען די לייטער, ער איז געבליבן דארט אליין אז ער זאל נישט אראפ גיין אונטן וועט זיין יחוד. פרעגט די גמרא, והאמר רבה בעלה בעיר אין חוששין משום ייחוד? זאגט די גמרא שאני רב ביבי רב ביבי איז אנדערש דשושבינתיה הוה זי איז געוועזן ווי מען זאגט ווי נאנט זייער ביי שושבין נאנט מיט אים וגייסא ביה און ווי מען זאגט זיי זענען געווען צוגעוואוינט דעריבער האט ער נישט געוואלט אז כאטש בעלה איז דארטן געוועזן האט ער נישט געוואלט האט ער נישט געוואלט ער זאל קענען אראפגיין לכאורה זאל זיין די לייטער זאל ער נישט אראפגיין. וואס האט ער געזאגט מען זאל צונעמען די לייטער? רש"י זאגט נישט אז טאמער זי וועט אראפקומען, פאר דעם האט ער נישט קיין מורא געהאט זי וואלט נישט אראפגעקומען, נאר ער האט נאר געזאגט שלא ירד, וואס הייסטו צונעמען די לייטער גיי נישט אראפ, נאר די טייטש איז מען האט געמאכט גדרים אויף אנדערע זאכן אז ס'זאל נישט קענען קומען צו דעם, ס'זאל נישט קענען קומען צו יחוד. אמר רב כהנא, האט רב כהנא געזאגט אנשים מבחוץ, מענער זענען פארהאנען אין דעם אויסנווייניגסטן רום, ונשים און פרויען מבפנים אין אינעווייניגסטן רום, אין חוששין משום יחוד, דעמאלט האב איך נישט קיין מורא וועגן יחוד, פארוואס? ווער איז דא אין אויסנווייניגסטן ראם? איז מענער, אינעווייניגסטן פרויען, דער דין איז דאך, איין פרוי מעג זיך מייחד זיין מיט צוויי מענער, און איין מאן טאר זיך נישט מייחד זיין מיט צוויי פרויען, איז די חיצונים, די מענער, קענען דאך נישט אריין גיין אינעווייניג, ווייל זיי ווי אז זיי גייען ארויס ווי אזוי גייען זיי דאך, זיי זענען דאך חיצונים, ווי אזוי קען ער אריין קומען צו די פרויען, קען ער דאך נישט אריין קומען, נאר וואס דען, די פרויען גייען ארויס וועט קומען איין פרוי וועט קומען דא וואו ס'איז דא מענער ארט מיר ניט פארוואס ווייל עס איין פרוי מיט צוויי מענער מעגן זיך דאך מייחד זיין ווי איז אנשים מבפנים די מענער זענען אינעווייניג ונשים מבחוץ חוששין משום יחוד דארט האב איך שוין מורא משום יחוד ווייל טאמער וועט ארויסגיין איינער פון די מענער און ער וועט אריינקומען אין בית החיצון דא וואו עס איז דא נשים און איין איש טאר זיך דאך נישט מייחד זיין מיט צוויי נשים במתניתא תנא, אין דער ברייתא האבן מיר געלערנט איפכא, דארט האבן מיר געלערנט פארקערט. וואס הייסט? וואס איז די סברה פון דער ברייתא? די סברה אין דער ברייתא איז אזוי, אויב ס'איז דא מענער אינדרויסן און פֿרױען, אינעװײניק האָב איך מורא, טאָמער אײנער פֿון די מענער װעט אַרײַנגײן אינעװײניק, װען די חבֿרים באַמערקן אים נישט. װעט ער אַרײַנגײן אינעװײניק, איז דאָך דאָ ייִחוד. דאָ אָבער דאָרטן, װוּ מענער איז דאָ אינעװײניק און פֿרױען זענען דאָ אין דרױסן, האָב איך נישט קײן מורא, טאָמער זי װעט אַרײַנגײן, װײַל אַפֿילו זי װעט אַרײַנקומען אינעװײניק, איז דאָך דאָרט דאָ מערער מענער, איי לאמיר מורא האבן טאמער דער מאן ארויס גיין, דאס איז נישט קיין יחוד, ווייל ער טראכט אזוי ווי ער גייט יעצט ארויס, קען נאך איינער נאך אים פון די מענער וואס זענען אינעווייניג אויכעט ארויס גיין. אמר אביי האט אביי געזאגט השתא דאמר רב כהנא הכי, רב כהנא האט אזוי געזאגט, ותנא מתניתא איפכא, אין דער ברייתא האט מען געלערנט פארקערט, אנן, אנא נעביד לחומרא, איך וועל טאן לחומרא. ביידע זאכן איז אסור. אביי דייר, האט אוועקגעלייגט שורות גולפי מיט קריגלעך, אויב ס'איז געווען א ארט מענער מיט פרויען זענען געקומען הערן א דרשה, זאגט דער רשי, אדער לחופה, זעט מען קלאר פון דער רשי אז אפילו ביי דער חופה דארף אויך זיין אפגעטיילט מענער באזונדער און פרויען באזונדער, האט ער אוועקגעלייגט קריגלעך פון חרס, אז אויב מען וויל אריבערגיין פון דער טייל צו דער טייל קלאפט עס, הערט זיך, וועט זיך קיינער נישט טאן. רבא דייר קנה, רבא האט געלייגט שורות פון שטעקעלעך און ס'ווארט דייר איז פון לשון שורות. אמר אבין האט אבין געזאגט, סקבא דשתא, די די די ערגסטע צייט פון דעם יאר ריגלא איז יום טוב, ווייל יום טוב קומט מען זיך צוזאמען מענער און פרויען צו הערן די דרשה, און מען קומט אין קאנטאקט אנדערע מיט אנדערע, קען פון דעם ארויס קומען מ'זאל נישט קיין גוטע זאכן, און תוספות זאגט דא אויך אז דעריבער איז א מנהג מ'זאל פאסטן בה"ב נאך פסח און נאך סוכות, נאך שבועות איז דאך נאר אין ארץ ישראל איין טאג און דא צוויי טאג, און דאס איז דער טעם וואס מען פאסט בה"ב. דער מהרש"א פרעגט אויף דעם פשט וואס מיר האבן געלערנט וואס רש"י לערנט וואס תוספות לערנט סקבא דשתא ריגלא ווייל מענער אנשים ונשים קומען זיך צוזאמען, ער זאגט דארף דאך שטיין שבתא דריגלא, ווייל דער עיקר דרש איז דאך שבתא דריגלא, טייטשט טאקע דער בעל שו ע, דוכט זיך ער ברענגט עס אראפ פון וועמען פון די ראשונים, ריגלא, מען מיינט טאקע אכילה שתיה פון יום טוב, אויב אזוי איז שוין גוט וואס איר זאגט אז בה ב איז צוליב די אכילה שתיה, טאמער מען האט איבריגס ווי מען זאגט נישט געוועזן די די גאנצע מהות, די גאנצע לשם שמים האט געפעלט אין דעם לכם. דערציילט די גמרא א מעשה, הנך שבוייתא די געפאנגענע אידישע טעכטער וואס מען האט זיי געפאנגען, דאתאי לנהרדעא, זענען געקומען דער שטאט נהרדעא, אסקינהו רב לרבי עמרם חסידא, מען האט זיי אויסגעלייזט און מען האט זיי אראפ געברענגט צו רבי עמרם חסידא, אשקולו דרגא מקמייהו, מען האט צוגענומען די לייטער. וואס זיי זענען דארט געווען אויבן אויפן העכערן פלאר, בהדי דקא חלפה חדא מינייהו, איינער פון זיי איז דורכגעגאנגען, זאגט דער רש י, ביי דער ארובה, ארובה חלון מיינט מען א פענסטער וואס איז אין א וואנט, ארובה ווערט אנגערופן וואס מיר רופן אן א סקיילייט, וואס איז אויבן אין סילינג איז פארהאנען א פענסטער, איז איינער דארט דורכגעגאנגען, נפל נהורא בפומא, איז געפאלן א ליכטיגקייט ווייל איר פנים האט געלייכט אין דעם פענסטער. שקל ר' עמרם לדרגא האט ר' עמרם גענומען א לייטער דלא הוו יכלין בי עשרה למידלייא, צען מענטשן האבן נישט געקאנט אויפהייבן די לייטער, דלייא לחודיה, ווי האט ער געקאנט עס אליין, די יצה ר האט געהאלפן. סליק ואזיל און ער איז ארויפגעגאנגען גיין טאן אן עבירה כי מטא לפלגא דרגא, ער איז געקומען צו די האלבע לייטער, איפשח האט ער ווי מען זאגט זיך אזוי ווי ווען איינער וויל שטיין פעסט אויף א ארעט טוט ער צו צו תרחיב צעדי טוט ער די טריט טוט ער אויסשפרייטן האט ער זיך אזוי אויסגעשפרייט ווי יענער זאגט איך גיי נישט ווייטער האט זיך צוריק געהאלטן רמא קלא האט אנגעהויבן צו שרייען, נורא בי עמרם, עס ברענט? קיין ליגנט האט ער נישט געזאגט, ער האט געמיינט אז די יצר הרע ברענט. אתו רבנן זענען געקומען די רבנן, זיי האבן געמיינט עס ברענט. אמרו ליה האבן זיי געזאגט צו אים, כסיפתינן דו האסט אונז פארשעמט? אמר להו האט ער געזאגט צו זיי, מוטב ס'בעסער תכספו בי עמרם, בי עמרם זאל ווערן פארשעמט בעלמא דין אויף דער וועלט, ולא תכספו מיניה זאל נישט ווערן פארשעמט פון אים לעלמא דאתי, אשבעיה האט ער באשוואוירן דעם יצר דינפק מיניה אז ער זאל פון אים ארויס גיין, נפק מיניה איז פון אים ארויס געגאנגען, כי עמודא דנורא ווי א זייל פון פייער, אמר ליה האט ער אים געזאגט חזי זע דאת נורא, דו ביסט פייער, ואנא בישרא, און איך בין פלייש, ואנא עדיפנא מינך, און איך בין שטארקער פון דיר. ווי דער מהרש"א זאגט, ווייל דער יצר טוט דיך דערהיצן, דעריבער דער יצר פון זנות, דעריבער גלייך איך אים צו די פייער, ווי דער אויז דאס לשון, דאך אויך פארהאן אין אנדערע ערטער, כאש בנעורת, ווי פייער וואס טוט ברענען דינע דינע שטרויענדלעך. ר' מאיר הוה מתלוצץ בעוברי עבירה, ר' מאיר האט געמאכט לצנות אויף די וואס טוהן אן עבירה, ער האט געזאגט ס'איז ניט קיין שווערע זאך זיך שטארקן אויפן יצר הרע, מ'זאל גובר זיין דעם יצר פון זנות. יומא חד איינמאל אידמי ליה שטן. איז דער יצר הרע וואס דאס איז דאך דער שטן האט זיך אים פארשטעלט כאיתתא ווי א פרוי בהך גיסא דנהרא אין דער אנדערער זייט טייך לא הוה מברא מברא ווערט אנגערופן אדער א שיף א פראם וואס ס'איז דא אזא סארט שיפל וואס טוט איבערפירן די ברייט פון דעם וואסער און ס'איז דא א צווייטער וועג ווי דורכצוגיין אז אונטן ליגט א שמאלע ברעט. און אויף א שמאלע ברעט קען מען דאך אריינפאלן, איז אויבן געצויגן א שטריק און מען גייט אויף דעם ברעט און מען האלט זיך אויבן ביי דעם שטריק. נקט מצרא, האט ער געהאלטן, מצרא איז פון לשון מיצר, די שמאלע, דארטן איז ער געגאנגען און געהאלטן דעם די שטריק וואס איז דארטן פארהאנען, און ער וקא עבר איז דורכגעגאנגען, כי מטא פלגא מצרא שבקיה, ווען ער איז געקומען אינמיטן. האט ער אים דער יצר אפגעלאזט אמר האט אים געזאגט, אי לאו, ווען נישט דקא מכרזי ברקיעא, מען רופט אויס אין הימל, הזהרו ברבי מאיר ותורתו, זייט געווארנט רבי מאיר מיט זיין תורה, שויתיה לדמך וואלט איך געמאכט דיין בלוט תרתי מעי, צוויי געדערים, ס'הייסט ווי יענער זאגט, ווען נישט דאס וואלט איך צוריסן אויף שטיקלעך. רבי עקיבא הוה מתלוצץ בעוברי עבירה, רבי עקיבא האט אויך געזאגט, וואס הייסט מען קען זיך נישט שטארקן אויפן יצר הרע? יומא חד איינמאל אידמי ליה שטן כאיתתא האט זיך דאך דער שטן פארשטעלט ווי א פרוי בריש דיקלא אויפן שפיץ פון א טייטלבוים נקטיה לדיקלא, וקסליק ואזיל איז ער איז ארויף געגאנגען אויף דעם טייטלבוים, כי מטא לפלגיה דדיקלא געקומען צו א העלפט, ער האט אנגענומען דעם בוים, אנגענומען ער איז ארויף געגאנגען, זיך אנגעהאלטן דעם בוים ער איז ארויף געגאנגען, ווען ער איז געקומען צו האלבן בוים שבקיה האט אים דער יצר אפגעלאזט, אמר ער האט אים געזאגט, אי לאו ווען נישט דמכרזי ברקיעא וואס מען רופט אויס אין הימל, הזהרו זייט געווארנט, ברבי עקיבא ותורתו, שויתיה לדמך וואלט איך דיר געמאכט תרתי מעי. דערציילט די גמרא א מעשה, פלימו הוה רגיל למימר כל יומא ער איז געווען געוואוינט צו זאגן יעדן טאג גירא בעיניה דשטן א פייל אין די אויגן פון שטן ער האט געשאלטן אין שטן יומא חד איינמאל מעלי יומא דכיפורי הוה עס איז געווען ערב יום כיפור אידמי ליה כעניא האט זיך דער שטן פארשטעלט ווי א ארעמאן אתא קרא אבבא ער איז געקומען ער האט גערופן ביי דער שוועל. אפיקו ליה ריפתא האט מען אים ארויסגעטראגן ברויט אמר ליה, איז דער פארשטעלטער ארעמאן האט געזאגט, יומא כי האידנא יעצט, כולי עלמא גואי, אלע מענטשן זענען אינעווייניג אין שטוב, ואנא אבראי, מיר לאזט מען אינדרויסן, פארוואס האט מען גלייך ארויסגעטראגן ברויט, אמאל יענעם באקוועמער צו עסן ווען דעם ארעמאן ווען מען קוקט נישט אויף אים. עייליה, ער וויל אריינגיין האט מען אים אריינגעברענגט, וקריבו ליה ריפתא האט מען דערנענטערט ברויט, אמר ליה האט ער געזאגט צו אים, יומא כי האידנא א טאג ווי יעצט, כולי עלמא אתכא, אלע זיצן ביי א טיש, ואנא לחודאי, און איך זיץ אליין, ער וויל זיצן צוזאמען מיט אלעמען, אתיוהו האט מען געברענגט אותבוהו אתכא, האט מען ערב יום כיפור האט מען אים אוועקגעזעצט ביי דעם טיש, הוה יתיב איז ער געזיצן מלא נפשיה שיחנא וכיבי עליה, ס'איז געווארן פול מיט שחין און מיט געגעבן, והוה קעביד מילי דמאיס, און ער האט געטאן ניט קיין פאסיגע זאכן, ער האט געמאכט מיסע זאכן. אמר ליה, האט מען געזאגט צו אים, תיב שפיר, זיץ ווי געהעריג, טו נישט מאכן די מיסע זאכן. אמר ליה האט ער געזאגט הבו לי כסא, גיטס מיר א כוס. יהבו ליה כסא האט מען געגעבן א כוס. אכמר האט ער געהוסט שדא ביה כיחו, ער האט אין דעם אריינגעווארפן כיחו דאס איז די ליחות וואס גייט ארויס פון די ריאה. נחרו ביה האט מען אויף אים אנגעשריגן שקא, שקא די זעלבע זאך ווי שקע האט ער זיך געמאכט ומית און ער איז געשטארבן, דער שטן האט זיך פארשטעלט אז פון דעם שרעק איז ער געשטארבן, שמעו האבן זיי געהערט דהוו קאמרי אז מען זאגט, די מענטשן אין שטוב האבן געהערט אז מען זאגט אינדרויסן פלימו קטל גברא, פלימו קטל גברא.

איז דא דער מהרשא זאגט דא צוויי טייטשן, אדער מען קען טייטשן ער האט זיך יעצט פארשטעלט אין אנדער פארעם און ווי א אנדער מענטש און ער איז אריינגעקומען אין בית הכסא און ער האט זיך אויך געמאכט ווי ער ווי ער פאלט אוועק א געשטארבענער וועט שוין יעצט פלימו זעהן דארט אין שטוב האט ער דערהרגעט א מענטש וועט מען זאגן און וועט זאגן ער האט דא אויך דערהרגעט א מענטש, אדער קען מען זאגן אז ס'איז ער האט דערקענט ווער דאס איז נאר פלימו האט געטראכט כ'האב געהאט א טעות פריער ווען מען זאגט האט ער נאר גע'חלש'ט, און יעצט, און יעצט, יעצט האט מען זיך שוין נישט ווי צו באהאלטן, די ארט ווי ער האט זיך געהאט צו באהאלטן האט נישט ווי, כי דחזייה האט געזען דארף מען צטער, ער האט צער, גלי ליה נפשיה האט ער אים געזאגט ווער ער איז. אמר ליה האט ער אים געזאגט, מאי טעמא אמרת הכי, פארוואס האסטו אזוי געזאגט מיר צו שעלטן? גירא בעיניה דשטן, דער שטן האט אים געפרעגט, פארוואס שעלטסטו מיר? האט ער אים געזאגט, ואלא היכי אימא, וויאזוי זאל איך זאגן אז זאלסט דיך אוועק פון מיר, איך דארף דאך דיר פארמיסן, אז איך זאל נישט האבן מיט דיר צוטון. אמר ליה האט ער אים געזאגט, לימא מר זאג רחמנא נגער ביה בשטן, אבער שעלטן שעלט מען נישט, זאג אז דער אייבישטער וואס ער האט מיר געמאכט ער זאל אין מיר אנשרייען. רש"י.
ברוך השם, מסכת קידושין, דף פ"א, עמוד ב', די ערשטע שורה פון די ברייטע שורות. רב חייא בר אשי הוה רגיל, ער איז געווען איינגעוואוינט כל עידן דהוה נפל לאפיה, יעדן מאל ביי נפילת אפיים הוה אמר האט ער געזאגט הרחמן דער אייבישטער וועלכער האט רחמנות יצילנו מיצר הרע. כאטש לכאורה איז דאך הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, נאר הבא לטהר מסייעין אותו, האט ער געבעטן דער אייבישטער זאל אים העלפן. יומא חד, איינמאל, שמעתינהו דביתהו, האט זיין פרוי געהערט ווי ער בעט אז דער אייבישטער זאל אים מציל זיין פון יצר הרע, אמרה האט זי געזאגט, מכדי, הא כמה שני דפריש ליה מינאי, אזויפיל יארן איז ער אפגעשיידט פון מיר, מחמת זקנה אזוי האט זי געמיינט, וואס זשע האט ער מורא פון יצר הרע, מאי טעמא קאמר הכי, פארוואס זאגט ער אזוי, איז פון דעם אבער וואס ער איז אזוי א מתפלל איז א סימן אז ער האט נאך א יצר הרע, יומא חד איינמאל. הוה קא גריס בגינתיה, ער האט געלערנט ביי זיך אין גארטן, קשטה נפשה, האט זי זיך אויסגעפוצט מיט אירע תכשיטים, בשמים, חלפה, זי איז דורכגעגאנגען ותנייה קמיה און צוריקגעגאנגען נאכאמאל, אמר לה האט ער איר געפרעגט מאן את, ווער ביסטו? אמרה האט זי געזאגט אנא חרותא, דאס איז א נאמען פון א זונה וואס איז געווען אין שטוב, דהדרי מיומא, וואס איך בין היינט דא אהער געקומען, תבעה האט ער איר געמאנט. אמרה ליה, האט זי געזאגט צו אים, אייתי ניהליה ברענג מיר להך רומנא צו די צווייגע דריש צוציתא.

און האט זיך אריינגעזעצט אין דעם ברענעדיגן אויוון און האט זיך געוואלט פארברענען. אמרה ליה האט זי געפרעגט דעם מאי האי וואס איז דאס? אמר לה האט ער איר דערציילט הכי והכי הוה מעשה, אזוי און אזוי געווען א מעשה. אמרה ליה האט זי געזאגט צו אים דו האסט נישט געזינדיגט, אנא הואי, איך בין דאס געווען, לא אשגח בה, ער האט נישט געקוקט אויף איר, האט ער נישט געגלויבט, ער האט געמיינט זי וויל אים נאר בארואיגן. עד דיהבה ליה סימני, ביז זי האט געגעבן צו אים די סימני. אז זי האט געהייסן ברענגען א צווייגל, אמר לה, האט ער געזאגט צו איר, אנא, אבער איך, מיהא לאיסורא איכווני, איך האב דאך געהאט א כוונה אויף איסור, כל ימיו של אותו צדיק, אלע יארן פון דעם צדיק, אלע יארן ווען רבי חייא בר אשי האט געלעבט, היה מתענה האט ער געפאסט עד שמת באותה מיתה, ער איז געשטארבן פון דעם אויך, פון די תעניתים. דתניא מיר האבן געלערנט, שטייט אין פסוק, אישה הפרם, דער מאן האט איר פארשטערט דעם נדר, והשם יסלח לה, און דער אייבישטער זאל איר פארשטערן. במה הכתוב מדבר? ביי וואס רעדט דער פסוק? אויב דער מאן האט פארשטערט דעם נדר, וואס האט זי געטון אן עבירה וואס זי דארף אז דער אייבערשטער זאל איר מוחל זיין? נאר דער פסוק רעדט זיך באישה שנדרה בנזיר, א פרוי האט געמאכט א נדר זאל זיין א נזיר, ושמע בעלה, איר מאן האט געהערט, והפר לה, און ער האט פארשטערט דעם נדר, איז דער נדר געווארן אויס נדר, והיא לא ידעה, זי האט נישט געוויסט, שהפר לה בעלה, אז דער מאן האט פארשטערט דעם נדר, והיתה שותה יין, ומטמאה למתים, זי האט געטרינקען וויין, זיך מטמא געווען למתים, כאטש ס'איז דאך בהיתר, זי איז דאך נישט געווען קיין נזירה, ווייל דער מאן האט דאך פארשטערט, נאר ווייל זי האט דאך געהאט א כוונה לאיסור, דארף זי האבן אז והשם יסלח לה רבי עקיבא כי הוה מטי להאי פסוקא הוה בכי רבי עקיבא ווען ער איז געקומען צו דעם פסוק והשם יסלח לה הוה בכי האט ער געוויינט אמר מה דאך מי שנתכוון לאכול בשר חזיר איינער וויל טוהן אן עבירה ועלה בידו בשר טלה און ער האט באקומען פלייש פון א שעפסל כשר'ע פלייש אמרה תורה זאגט די תורה, צריכה כפרה וסליחה, דער מענטש דארף האבן א כפרה, מי שנתכוון לאכול בשר חזיר, ועלה בידו בשר חזיר, על אחת כמה וכמה, ווי הארב איז די זאך, ווי הארב באדארף א כפרה. כיוצא בדבר אתה אומר, א ענליכע זאך שטייט אין פסוק, ולא ידע, ער האט נישט געוויסט, ואשם, און ר'איז שולדיג, ונשא עוונו, ער דארף ברענגען א קרבן. כשהיה רבי עקיבא מגיע לפסוק זה, רבי עקיבא איז געקומען צו דעם פסוק, היה בוכה האט ער געוויינט, ומה דאך מי שנתכוון לאכול שומן, איינער וויל עסן כשר'ע פעטס, ועלה בידו חלב, ס'איז געקומען צו אים אין האנט חלב, אמרה תורה, זאגט די תורה, ולא ידע, ער האט נישט געוואוסט, ואשם, ער איז שולדיג, ונשא עוונו, מי שנתכוון לאכול חלב, ער וויל טון אן עבירה, ועלה בידו חלב, און ער האט געגעסן חלב, על אחת כמה וכמה איז אוודאי און אוודאי דארף ער האבן א כפרה. פארוואס איז פריער געווען דער משל ער האט געוואלט עסן בשר חזיר און ער האט געגעסן טלה, און דא איז דער משל, ביי דעם אנדערן פסוק איז דער משל פון שומן און חלב, ווייל פריער זאגט דער מהרשא פריער רעדט זיך ביי א לאו נדרים איז דאך א לאו, דערמאנט ער א ענין ער האט געוואלט עובר זיין א לאו און ער האט נישט עובר געווען קיין לאו, דא רעדט מען דאך ביי א קרבן, און א קרבן ברענגט מען דאך דווקא ווען מ'האט געטון אזא אן עבירה וואס במזיד איז דא כרת, דארף מען בשוגג ברענגען א קרבן, מאכט ער א משל מיט שומן מיט חלב וואס דאס איז חיוב כרת, איסי בן יהודה אומר, איסי בן יהודה זאגט, והוא לא ידע ואשם ונשא עונו על דבר זה, ווי דער מהרש"א זאגט על דבר זה, נאר אויף דער זאך. איסי בן יהודה האלט, ווען ברענגט מען א אשם תלוי דווקא דארט וואו ס'איז געווען איקבע איסורא, אז ס'איז געווען צוויי שטיקער. און איינס איז געוועזן חלב, און איינס איז געווען שומן, און ער האט איינס געגעסן, ער האט געמיינט ער עסט דעם שומן, נאכער איז אים נולד געווארן א ספק, דעמאלט ברענגט ער א אשם תלוי. ווי איז אבער אז ס'איז נישט געווען איקבע איסורא, ס'איז נאר געווען איין שטיק. ער האט געמיינט ס'איז שומן, ס'איז כשר'ע פעטס, און ער האט עס געגעסן. נאכער ווערט ער געוואויר אז ס'איז א ספק, דעמאלט אז ס'איז לא איקבע איסורא, ברענגט מען נישט קיין אשם תלוי, זאגט ער, על דבר זה, דארטן וואו ס'איז איקבע איסורא, ידוו כל הדווים. טוהן ווייטיגן די אלע וואס האבן א הארץ ס'זאל זיי וויי טוהן. דער מענטש האט נישט געוואלט זינדיגן און דאך דארף ער האבן א כפרה. אין דער משנה האבן מיר געלערנט מתייחד אדם עם אמו. אמר רב יהודה אמר רב אסי מתייחד אדם עם אחותו. ודר עם אמו ועם בתו, וואס איז דא א שינוי לשון? ביי אחותו שטייט מתייחד, און ביי אמו עם בתו שטייט דר, ווייל עם אחותו מעג ער זיך מייחד זיין לפרקים, אבער שטענדיג וואוינען צוזאמען אין איין הויז טאר מען נישט, עם אמו ועם בתו מעג מען וואוינען צוזאמען. כי אמרה קמיה דשמואל, ווען רב יהודה האט דאס געזאגט פאר שמואל'ן, אמר האט ער געזאגט, אסור להתייחד עם כל עריות שבתורה, מען טאר זיך נישט מתייחד זיין מיט אלע עריות פון דער תורה, ואפילו עם בהמה, אפילו מיט א בהמה טאר מען אויך נישט. תנן, האמיר געלערנט, כ'דארף פרעגן א קשיא, שטייט מתייחד אדם עם אמו ועם בתו, וישן עמהם בקירוב בשר, דא וועל איך נישט מדייק זיין אז מתייחד מיינט מען נאר לפרקים, ווייל דארטן נאר אין די מימרא פון רב'ן ביי אחותו שטייט מתייחד, און ביי אמו ובתו שטייט דר, איז א סימן אז ער זאגט עס בדווקא מתייחד לפרקים, אבער דא אז עס שטייט מתייחד קען איך טייטשן אפילו וואוינען צוזאמען אויכעט. אבער וואס שטייט דא מתייחד עם אמו ועם בתו וישן עמהם בקירוב בשר, מען מעג שלאפן מיט זיי צוזאמען, ותיובתא דשמואל איז דאך א קשיא אויף שמואל'ן וואס שמואל זאגט אסור להתייחד עם כל עריות שבתורה, זאגט די גמרא אמר לך שמואל, שמואל וועט דיר ענטפערן וליטעמיך לויט דיר וועט גוט זיין. הא דתניא, דאס וואס מיר האבן געלערנט, אחותו די שוועסטער, וחמותו צו א שוויגער, ושאר כל עריות שבתורה, און אלע אנדערע עריות אין דער תורה, אין מתייחד עמהם, טאר מען זיך מיט זיי נישט מייחד זיין, אלא בעדים, ווערט דאך דערמאנט אחותו. און שאר כל עריות מוז זיין עדות בעדים אין שלא בעדים לא, נאר מיט עדות קען מען זיך מייחד זיין, אבער שלא בעדים קען מען נישט, ווי איז דאס גוט? און רב האט געזאגט מתייחד אדם עם אחותו, אלא תנאי היא, נאר דו מוזט זאגן אז ס'איז א מחלוקת פון תנאים. און רב האלט ווי דער תנא אז מען מעג זיך מייחד זיין מיט אחותו, אויב אזוי האסטו שוין נישט קיין קשיא אויף מיר אויכעט. דתניא מיר האבן געלערנט אמר ר' מאיר ר' מאיר האט געזאגט הזהרו בי זייט געווארנט אין מיר מפני בתי וועגן מיין טאכטער, אמר רב טרפון הזהרו בי ווערט געווארנט אין מיר מפני כלתי. צוליב איר זאלט זיין מיט מיר, כדי איך זאל זיך נישט מייחד זיין מיט א שנור. ליגלג עליו אותו תלמיד. דער תלמיד האט געלאכט אויף רב טרפון. אמר רב אבהו משום רב חנינא בן גמליאל, לא היו ימים מועטים, ס'האט נישט געדוירט קיין סך צייט עד שנכשל אותו תלמיד בחמותו, ביז דער תלמיד איז געווארן געשטרויכלט מיט זיין שוויגער. פריער האט מען געלערנט אפילו עם בהמה, מען טאר זיך נישט מייחד זיין אפילו מיט א בהמה. אביי מכלליה מכולה דברא, אביי האט זיי אוועקגעטריבן פון גאנצן פעלד. רב ששת מעבר ליה מצרא האט זיי אריבערגעטריבן די אנדערע זייט גרעניץ. תוספות זאגט אז די אמוראים נאר חומרא בעלמא, ווייל די הלכה איז ווי די גמרא זאגט ווייטער דף פ ב עמוד א, לא נחשדו ישראל לא על משכב זכר ולא על הבהמה. דערציילט די גמרא א מעשה, רב חנן מנהרדעא

אמר ליה, האט רב חנן געזאגט צו רב כהנא, לא סבר לה מר, דו האלטסט נישט אפילו עם בהמה, מ'טאר זיך נישט מייחד זיין אפילו מיט א בהמה, אמר ליה, האט ער צו אים געזאגט לאו אדעתאי, כ'האב דאס נישט געוויסט. אמר רבא, האט רבא געזאגט, כאטש דער דין איז דאך אז איין איש טאר זיך נישט מייחד זיין מיט שתי נשים, אבער מתייחד אדם עם שתי יבמות, מיט צוויי פרויען פון צוויי ברידער מעג ער זיך מייחד זיין. ווייל איינער האט א שנאה צו דער אנדערע אזוי ווי איין צרה האט א שנאה צו דער אנדערע, ווייל זיי האבן מורא טאמער וועט איינער שטארבן אן קינדער און איינער וועט ווערן דער אנדערער'ס צרה. ועם שתי צרות, מען קען זיך מייחד זיין מיט צוויי צרות. עם אשה וחמותה, מיט א פרוי מיט א שוויגער וואס בדרך כלל האבן זיי א שנאה, עם אשה ובת בעלה, מיט א פרוי ובת בעלה נישט איר טאכטער נאר די טאכטער פון איר מאן, א שטיף טאכטער, עם אשה ותינוקת, מיט א פרוי מיט דארט איז דא א קינד, שיודעת טעם ביאה, וואס זי ווייסט וואס איז דאס ביאה, זאל קענען דאס דערציילן אינדרויסן, ואין מוסרת עצמה לביאה, ווייל זי איז נאך קליין האט זי נישט דעם יצר, גיט זי זיך נישט איבער לביאה, איז וועגן דעה קלה מען זאל איר איבעררעדן האב איך נישט קיין מורא, זי וועט זיך נישט לאזן איבעררעדן, ממילא. וועט די אנדערע נישט טון קיין עבירה, זי וועט מורא האבן צו טון אן עבירה. אין דער משנה האט מען געלערנט, הגדילו, זיי זענען געווארן גרויס, טאר ניט שלאפן דער טאטע מיט דער טאכטער צו דער מאמע מיט דער זון, נאר זה ישן בכסותו וכולי. וכמה, ווי גרויס איז דאס? אמר רב אדא בר רב עזא אמר רב אסי, תינוקת! בת תשע שנים ויום אחד, אויב זי איז אלט ניין יאר מיט איין טאג, און זי האט געברענגט שערות, דעמאלט רופט זיך עס שוין אן שדים נכונו ושערך צמח, דעמאלט רייצט זיך אן אין איר די יצר הרע. ער האלט ווי די מאן דאמר וואס ער זאגט, א בת תשע שנים ויום אחד, זי האט געברענגט שערות, איז עס א סימן. אבער פארדעם אז מ'האט געברענגט איז עס נאר שומא, ס'איז נישט קיין סימן. תינוק ביי א יונגל דארף שתים עשרה שנה ויום אחד, דעמאלט הייסט ער גרויס אז די מאמע קען נישט מיט אים שלאפן בקירוב בשר. איכא דאמרי, אנדערע זאגן, תינוקת ווען הייסט גרויס? בת שתים עשרה שנה ויום אחד. צוועלף יאר מיט א טאג, קאן זי ניט שלאפן מער מיטן טאטן בקירוב בשר, תינוק בן שלוש עשרה ויום אחד, דרייצן, א יונגעלע דרייצן יאר מיט א טאג קאן ניט שלאפן מיט זיין מאמע, וזה וזה, סיי לויטן ערשטן לשון, וואס איך גיב א שיעור ביי א תינוקת ניין יאר און א טאג. צי די צווייטע לשון וואס מען גיט א דעם צייט צוועלף יאר מיט א טאג כדי שיהיו שדים נכונו ושערך צמח, עס דארף אז ס'זאל שוין זיין די סימני נערות, די גמרא זאגט דאך אז די סימני נערות אזוי ווי ביי א פרי איז דאך פארהאנען פגה,

אויב זי ברענגט שערות פון תשע שנים און עלטער איז עס א גוטער סימן, איז זי שוין א נערה. לויטן צווייטן לשון, סימנים וואס זי ברענגט נאך נײַן יאר און א טאג איז נאר שומא בעלמא. ווען זענען די סימנים סימנים? ווען זי איז אלט צוועלף יאר מיט א טאג. אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא לא שנו, ס'איז נישט געלערנט געווארן אז די טאכטער קען שלאפן מיטן טאטן און דער זון מיט דער מאמען בקירוב בשר, אלא שאינה בושה, זי שעמט זיך נישט לעמוד לפניו ערום, שטיין פאר אים נאקט. אבל בושה לעמוד לפניו ערום, זי שעמט זיך צו שטיין פאר אים נאקט, אסור, טאר מען נישט שלאפן בקירוב בשר.

האט רב אחא גענומען זיין אייניקל, זיין טאכטער'ס טאכטער, אותבה בכנפיה, ער האט איר אוועקגעזעצט אויף זיין שויס, אמר ליה, האט רב חסדא געזאגט צו זיין שווער רב אחא, לא סבר לה מר דמקדשא, ווייסטו דען ניט אז זי איז מקודש, און זי איז שוין א אשת איש, דארף מען זיך פון איר דערווייטערן, אמר ליה, האט רב אחא געזאגט צו אים, עברת לך אדרב, דו האסט עובר געווען אויף דעם וואס רב האט געזאגט. דאמר רב יהודה אמר רב, רב יהודה האט געזאגט פאר רב'ן, ואיתימא, און אנדערע זאגן רבי אלעזר האט געזאגט פאר רב'ן, אסור לאדם שיקדש את בתו, קטנה, עד שתגדל, א מענטש טאר נישט מקדש זיין זיין טאכטער ווען זי איז א קטנה, ביז זי ווערט גרויס, ותאמר, און זי וועט זאגן, בפלוני אני רוצה, אז זי וויל דעם מאן. האט ער אים צוריק געזאגט, מר נמי עבר ליה אדשמואל, דו רב אחא האסטו אויך עובר געווען אויף שמואל'ס זאך, דאמר שמואל וואס שמואל האט געזאגט אין משתמשים באשה, מען טאר זיך נישט באנוצן מיט א פרוי, אמר ליה האט ער אים גענטפערט, רב אחא האט אים גענטפערט, אנא כאידך דשמואל סבירא לי, איך האלט ווי די אנדערע זאך פון שמואל, דאמר שמואל הכל לשם שמים, דאס וואס איך האב איר גענומען אויף דער שויס איז נישט לחיבת אישות, נאר ארויסווייזן די נאנטקייט, וועט די מאמע, מיין טאכטער, זיין צופרידן וואס איך האב ליב איר טאכטער. רש"י.